מצוות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד, דער רמב"ם פרק ד' הלכה י"ב, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הקל והודאה לו על הניסים שעשה לנו. כ'האב פונקט געטראכט אז די קה ריבון עלם איז געשריבן געווארן דורך ר' ישראל נאדזשארא. פון די גרויסע מחברים פון פיוטים אין כלל ישראל, און קה ריבון עלם כאטשיג מען זינגט עס שבת, וויל איך ארויסברענגען אז בעצם איז דאס א חנוכה ניגון, ווייל להודות און להלל איז דאך די עומק פון חנוכה, קה ריבון איז לייק די מאסט פערפעקט פיוט פאר חנוכה, איי וואנט טו דו די קה ריבון אינסייד. און נאך מ'וועט לערנען די קה ריבון אינסייד וויל איך ווייזען די פסוקים פון דניאל פרק ג' אז איטס בעיסד אן ווארדס דעט נבוכדנצר הרשע האט געזאגט. סאו לאמיר אנהייבן, קה ריבון עלם ועלמיא, דער אייבישטער, יעס, איז דער ריבון עלם פון די וועלט ועלמיא און אלע וועלטן. אנת הוא מלכא דו ביסט די מלך, מלך מלכיא איבער אלע מלכים. עובד גבורתך די ארבעט פון דיין שטארקייט, ותמהיא און דיין וואונדער, דאס מיינט מען די ניסים, שפר איז שיין קדמך להחויא דיך צו זאגן, עס איז שיין צו זאגן אין פראנט פון די בורא עולם זיין שטארקייטן און זיינע וואונדער, די שטארקייטן איז די טבע מיט וואס די אייבערשטער פירט די וועלט יעדעס טאג, אלוקים איז דאך בגימטריא הטבע. ס'איז געווען א רב אין לונדון האט געהייסן ר' דוד נטע, און ר' דוד ניטו האט געזאגט אמאל אז די בורא עולם און די טבע איז איינס, איז געגאנגען די ענגלישע קאמיוניטי און מ'האט אים געוואלט מסלק זיין, און מ'האט געשריבען א תשובה צום חכם צבי צו מ'זאל אים ארויסווארפן אדער נישט, האט דער חכם צבי צוריק געשריבן אז. ס'איז שוין ידוע פון די גדולי המקובלים אז אלוקים איז בגימטריא הטבע. ווי דער חזון איש זאגט, די טבע איז דער רצון הבורא הכי תמידי. סאו דאס שטארקייט פון די אייבערשטער זעט מען אין דאס טאג טעגליכע זאך. יעדעס טאג זעט מען די קל אדון על כל המעשים ווי די וועלט פירט זיך. די תמהיא איז די וואונדערליכע זאכן וואס די אייבערשטער טוט בדרך הנס. שבחין אסדר, די שבח פון די אייבערשטע טוה איך מסדר זיין מיט ווערטער, צפרא אינדערפרי, ורמשא און ביינאכט, עווערי מארנינג ענד עווערי איווענינג עט דאון ענד דאסק, דער פערסאן עקספלאודס אין די שבחין אסדר פון די בורא עולם, לך אלקא קדישא צו דיך הייליגער גאט, די ברא כל נפשא דו האסט באשאפען אלע לעבעדיגע זאכען, עירין קדישין פון די מלאכים, ובני אנשא ביז די מענטש, חיות ברא פון די חיות וואס דרייען זיך אין די וועלט, ועופי שמיא און פון די פייגלעך וואס פליען אין די הימל. רברבין עובדיך ותקיפין, ס'איז אסאך די מעשים פון די אייבישטער און די שטארקייט פון די אייבישטער, ווי מען קוקט ארום אין די וועלט זעט מען רברבין די מעשי אלוקים, פון איין זייט מכיך רמיא די אייבישטער נעמט די גרויסע, און ער שלעפט זיי אראפ וזקיף כפיפין, און דער אייבערשטער נעמט די צעבראכענע און הייבט זיי אויף, די מלכות אנטיוכוס טראכט אריין, די גיבור חיל וואס האט איינגענומען די וועלט איז געגאנגען פון איין רגע צו די אנדערע, ווי דער רמב"ם זאגט, עד שריחם עליהם הקדוש ברוך הוא, ביז דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט, אזוי הייבט אן דער רמב"ם. הלכות חנוכה, פרק ג', עד שריחם עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא והושיעם מידם, דער אייבערשטער האט גענומען דער גרויסע תקיפות, ער האט אים ארונטער געברענגט, מכיך ער האט ארונטער געשלעפט רמיא דער גרויסע, וזקיף און ער הייבט אויף כפיפין, דאס איז טרו פאר אינדיווידזשעלס, צעבראכענע מענטשן טוט דער אייבערשטער אויפהייבן. צובראכענע הערצער טוט דער אייבערשטער אימברעיסן, און דער שטארקער, דער וואס קוקט אראפ און טרעט אויף יענעם, טוט דער אייבערשטער אים עווענטשעלי אראפשלעפן. לו יחיה גבר, זאל א מענטש לעבן שנין אלפין טויזנט יאר, נישט טויזנט יאר, טויזנטער יאר, לא יעול גבורתך, עט ער נישט קענען מצמצם זיין און ארויסברענגען דאס שטארקייט פון דער אייבערשטער בחושבניא אין ווערטער. ס'איז נישט דא די חשבון פון ווערטער, ס'עקזיסטירט נישט דאס מעגליכקייט פאר דעם מענטש צו קענען אנרירן דאס קלענסטע גרויסקייט פון גאט און דאס אפילו מצמצם זיין אין ווערטער. אלקא דער גאט, די ליה וואס צו אים איז דא יקר ורבותא, דאס טייערקייט און דאס גרויסקייט. נאך ער האט געדאנקט די אייבערשטער און ארויסגעברענגט די שבחים אין די ערשטע דריי שטיקלעך, האבן אונז גערעדט אז ביי חנוכה איז דא די געוואלדיגע ענין להודות ולהלל, און מען קען אויך אריינווארפן א תפילה, פארוואס נישט? אבער מען דארף געדענקען, ערשט איז דא דריי שטיקלעך פון להודות און להלל וואס אונז האבן אדורכגעטון פון די חובות הלבבות, וואס דארטן די הודאה און די הלל איז פיור הודאה און פיור הלל. איצטער גייט מען צו תפילה, פרוק ית ענך מפום אריותא, לייז אויס דיינע פאלק. פון די מויל פון די לייבן, דאס זענען די גוים וואס ווילען פארציקען די אידן שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, ואפיק ית עמך און נעם ארויס דיין פאלק מגו גלותא פון דאס טיפקייט פון גלות, עמך די פאלק די בחרת וואס די האסט בוחר געווען מכל אומיא פון צווישן אלע פעלקער. למקדשך תוב, לאמיר צוריק גיין צום בית המקדש, ולקודש קודשין, צום קודש קדשים. אתר, די פלאץ, די ביה יחדון רוחין ונפשין ווי מען וועט זיך נאכאמאל פרייען, פארוואס דא ווערט עס שיין? ווייסט פארוואס די איד וויל האבן די בית המקדש? ווייל ויזמרון לך שירין ורחשין, ער וויל קענען נאכאמאל דארט זינגען, ער זאגט פאר די אייבישטער אלע שבחים וואס איך קען זינגען אויף דער וועלט, איז דאך לימיטעד מיט די סטרעס וואס איך מאך מיט, וואס מאכט עס אזוי שווער פאר די מענטש צו קענען באמת מצמצם זיין די מח פון ווי פיל ער איז טאקע מחויב צו דאנקען די אייבערשטער, ער וויל אין די תפילה ברענגט ארויס די שבח, נעם מיך ארויס פון די גלות, ברענג מיר צוריק צום בית המקדש, ווייסט פארוואס? ווייל דארטן ערשט וועל איך קענען זיצן און אנהייבן טראכטן באמת אין די גדלות הבורא פון וואס איך בין אים שולדיג, ביקאוז ווייל א פערסאן איז סאפערינג, ווייל א פערסאן איז אין ענגוויש איטס סאו הארד טו בי עיבל טו בי מצמצם די מח טו די אמאונט אוו גרעטיטוד דעט יו או אין לייף. בירושלים קרתא דשופריא. סאו קה ריבון עולם איז בעצם א זמר פון שבח והודאה. ס'איז בעצם א זמר פון הלל, ס'איז א נקודה וואס ער הייבט אן ארויסברענגען פון די שבחין אז צדי אז לו יחיה גבר שנין אלפין זאל א מענטש לעבן טויזענטע יארען לא יעול גבורתך בחושבניא קען ער נישט מיט ווערטער ארויסברענגען דאס וואס ער דארף זיין דאנקבאר דאס וואס ער דארף באמערקן די גרויסקייט פון די בורא עולם. מיט דעם וויל איך אריינגיין אביסל אין די מעשה פון דניאל פרק ג' וואס אויף דעם איז געבויט. קודם כל איז אינטערסאנט צו מערקן אז די קה ריבון עולם האט א אראמישע טאטש טו איט, Aramaic touch, ס'איז נישט אזא ריינע לשון קודש, ס'איז מער אראמיש. די ריזען איז ווייל ס'איז געבויט אויף דניאל. און אין ספר דניאל איז דאך אויך געשריבן געווארן אין אראמיש, די טענק יו סאו מאטש, ביקאויז ווען די אידן האבן געוואוינט אין בבל האבן זיי גערעדט אראמיש. און עזרא נחמיה זענען אויך געשריבן געווארן אין אראמיש. סאו אין ג' הייב איך אן, נבוכדנצר מלכא עבד צלם די דהב, ער האט געמאכט א גאלדענע סטעטיו,

ענד דער איז אן אבליגעישאן פאר עווריוואן טו באו דאון עז די מוזיק פלעיס, ומן די לא יפל דער וואס גייט נישט אראפפאלן ויסגד און זיך בוקן בה שעתא אין יענע צייט יתרמא וועט מען אריינווארפן לגוא אתון נורא יקדתא צו א אויוון פון פלאקערדיגע פייער דערציילט ער.

לצלם די דהבא זיך געבוקט צו די גאלדענע צלם, די הקים נבוכדנצר מלכא וואס נבוכדנצר המלך האט אויפגעשטעלט. סאו דאס איז א ניו טיים אין בבל. נבוכדנצר סאונדס אין א גוד מוד, ער שטעלט זיך אוועק די גרויסע גאלדענע צלם, און מ'האט אוועקגעשטעלט א נעשענעל זאך דעט עווערי טיים די מוזיק פלעיס די עולם בוקט זיך. דערציילט ער אז כל קבל די שעת דאס איז געשען,

ענה ואמר נבוכדנצר מלכא מלכא לעלמין חיי, דו זאלסט לעבן אויף אייביג. אנת מלכא, אנתה מלכא, דו ביסט די קעניג, טעם די כל אנש די ישמע קל קרנא, דו האסט דאך געזאגט אז ווען מען וועט הערן די מוזיק שבכא פסנתרין, די סימפאני און די קול זמרה, יפל ויסגד לצלם דהבא, אזוי האסטו געזאגט, און דו האסט אויך געזאגט מן די לא יפל ויסגד, דער וואס גייט זיך נישט בוקן, יתרמא לגוא אתון נורא יקדתא זאל אריינלייגן אין א פלאקערדיגע פייער.

אין די קינגס פעלעס, ענד נאו וואטס העפענינג איז דעט זיי בוקן זיך נישט, און אפקאורס די בעבעלאניענס העיט חנניה מישאל ועזריה, דעי קענאט סטענד די אימעגרענטס דעט ביקעים פאוערפול, און זיי האלטן אז יעצט עלן זיי זיין מחייב נבוכדנצר צו הרג'נען חנניה מישאל ועזריה ביקאוז דעי בראוק די לאו.

די ישיזבנכון מן ידי וואס גייט ענק ראטעווען פון מיין הענט, אזוי גיט נבוכדנצר א זאג פאר חנניה מישאל ועזריה, זאגט ער, ביקטס ענק צו מיינע געטער, ביקטס ענק צו מיין סטעטיו, אז נישט על איך ענק אריין לייגן אין די אויווען, ענד ווען איי פוט יו אין די אווען, דען עט מען זעהן ווער ענקער גאט איז. ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר.

אבער לא איתנא, צו דיין גאט גייען זיי זיך עניוועי נישט ביקן, ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד, זיי זאגען אזוי, אונז גייען אריין אין די פייער, וועט גאט וועלן וועט ער אונז ראטעווען, אז נישט עלען אונז פלאקערען, אבער צו דיין סטעטיו קענסטו זיין זיכער גייען אונז זיך נישט ביקן. באדין נבוכדנצר התמלי חמא, וצלם אנפוהי אשתני, ער איז געווארען אויפגערעגט און זיין פנים סטארטעד טו טשעינדזש, יו נאו ווען יו געט ריעלי ענגרי ענד יור פעישעל פיטשערס סטארט טו טשעינדזש,

סאו די אווען דידנט העוו א סאליד דאר, די אווען העז לייק עי געיט, לייק קענען דורך קוקן, אזא אייזענע גראטעס, און די קאנצעפט איז אז מען גייט אריין ווארפן חנניה מישאל ועזריה, און מען גייט וואטשן, אויף די פארענטשן גייט מען וואטשן ווי די אידעלעך נעבעך פלאקערן צום טויט לעבעדיגערהייט, דאס איז געווען א סארט זאך דעט גוים אלוועיס לייק טו סי, ווי אידן פלאקערן צום טויט. די פייער איז סאו האט דעט די פיפל דעט העוו טו קאם קלאוס טו איט טו פלעי וויט די קאולס זיי שמעלצן אוועק פון אינדערויסן פון די פייער דעי רעדי דיי אדין נבוכדנצר תוה וקם בבהלה ער שטייט אויף און ער הייבט אן שרייען ענה ואמר ער גיבט א זאג להדברוהי צו די מענטשן דארטן הלא גברין תלתא רמינא דריי מענטשן האב איך אריינגעווארפן לגוא נורא אין די פייער. מכפתין וואס זענען צוגעבינדען ענין ואמרין למלכא זיי האבן געזאגט יציבא מלכא ביסט גערעכט ענה ואמר הא אנה חזה איך קוק יעצט אין פייער איך זע גברין ארבעה שרין מהלכין איך זע פיר מענטשן שפאצירן אין די פייער אבער זייער טשעינס זענען געווארן געשמאלצן סאו חנניה מישאל ועזריה די מעטאל טשעינס זענען געווארן געשמאלצן. און זיי שפאצירען וחבל לא איתי בהון, די פייער האט אפילו נישט אנגערירט זייער קליידער. ורוה די רביעאה און די פערדע מענטש, ער זעהט דאך פיר מענטשן אינעווייניג, דמה לבר אלהין זעהט אויס ווי א מלאך. סאו נבוכדנצר לוקס אינטו די פייער, אינדערויסן פון די פייער זיצן דאך אלע סאלדשערס וואס פראבירען אינטערצוהיצן, ענד דעי אלל דראפ דעד ענד געט בורנט טו סינדערס, און אינסייד די פייער אינעווייניג זעהט ער,

איך וויל אנקומען ביז פסוק ל"א, ווי נבוכדנצר קען נישט גלייבן וואס ער זעהט, און ער ווערט נתפעל, און ער גאוס קרעיזי, און ער שיקט בריוון ארום אין די גאנצע וועלט, אז מען דארף מחשיב זיין די אייבישטער, פון חנניה מישאל ועזריה, און נבוכדנצר שיקט ארויס לכל עממיא אמיא ולשניא די דירין בכל ארעא, שלמכון ישגא, ער זאגט אתיא ותמהיא.

כמה תקיפין, ווי שטארק זענען דיינע ווינדערן, רברבין עובדיך, ותקיפין, מלכותה מלכות עלם, קה ריבון עלם ועלמיא, ושלטנה און דיין געוועלטיגשאפט עם דר ודר. און דאס איז געווען די רגע וואס נבוכדנצר האט באמערקט אז די זעלבע באשעפער וואס קען מאכן א פייער וואס דארף ברענען איין טאג, זאל ברענען אכט טאג. קען מאכן א פייער וואס דארף פארברענען מענטשן, זאל זיי נישט פארברענען. און דער זעלבער נבוכדנצר איז נתפּעל געווארן פון די ניסים פון דער אייבערשטער, און געזאגט די פּסוקים, און אויף דעם האט רבי ישראל נאדזשארא, רבי ישראל, יוד שין רייש אלף למד, געמאכט דער קה ריבון עלם.